פרעגט דער רבי א שאלה, אייב מען נעמט ארויס פון דעם פסוק פון פון אחי דינה איש, וואס דארף מען אנקומען צו אדם אחד? איש און אדם זענען צוויי גאנץ אנדערע זאכן ווי מ'עט לערנען אין די שיחה אלע פרטים. ממילא וויבאלד אבער האט מען דאך יא געזאגט איז מוז מען אויסגעפינען וואס דאס טוט זיך, און דער רבי טוט ארויסברענגען פשוט געשמאק געוואלדיג די עבודה פון איש און די עבודה פון אדם, און אז בשעת מען ווערט בר מצוה מוז מען האבן די עבודה סיי פון איש און סיי פון אדם, ווי מ'עט לערנען אינעווייניג אין די שיחה. אות א', אין פסוק ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו וגומר, זאגן חזל, ברענגט ער אראפ אז זיי זענען דאן געווען דרייצן יאר אלט, ברענגט ער אראפ אין בראשית רבה און אין מדרש לקח טוב און אין שכל טוב, מאכן זיי דעם חשבון דארטן יעדער איינער לויט א אנדערע אופן ווי מען לערנט ארויס אז זיי זענען יעמאלט געווען אלט דרייצן יאר, אז זיי זענען אלט געווען דאן דרייצן יאר, און פון דעם לערנט מען אפ, די גמרא לערנט אפ אין נזיר, לערנט מען ארויס דעם דין פון בן שלוש עשרה למצוות, אז מ'קומט דרייצן יאר אלט, ווערט מען, ווי ס'שטייט אין פרקי אבות אויכעט, בן שלוש עשרה למצוות. וויבאלד צו י"ג שנה ווערט מען אנגערופן איש, שטייט, אחי דינה איש חרבו, זענען זיי יעמאלט געווארן דרייצן יאר, וואס ווייזט אויף גדלות, ווי שטייט, מ'האט שוין געלערנט, מ'וועט לערנען אין פרשת שמות, שטייט דארט אין לשון מי שמך לאיש וגומר, וואס דאס מיינט ווער האט דיר געמאכט פאר א זאגער, ווער האט דיר געמאכט פאר א מענטש, אדער ווי ס'שטייט אין תנך, וחזקת והיית אין מלכים א', וחזקת והיית לאיש, זאלסט ווערן א מענטש, דאס הייסט אז צו י"ג שנה דערגרייכט ער צו דער מעלה פון א דערוואקסענעם, דעמאלט ווערט ער ווי א גדול, מעלה פון א גדול אין שכל און אין דעה, ממילא דעריבער ווערט ער דאך מחויב בכל המצוות, האבן מיר א שייכות פון דעם ענין פון אחי דינה איש חרבו וויבאלד זיי זענען יעמאלט געווארן דרייצן יאר ווערן זיי א איש, ממילא ס'ווערט דערין ס'ווערט פארפולט, זיי ווערן די מעלה פון א דערוואקסענעם, דער שכל ווערט א גדול אין שכל און אין דעה, דערפאר קען מען אים מחייב זיין במצוות. און כאטש עס קען זיין א מציאות אז ער זאל זיין א בעל שכל אויך פאר י"ג שנה,

און אזוי אויך אין דעם היפך דערפון, אין שפלות ודלות, איינער וואס האט נישט קיין געלט און ער איז א שפל, ער איז א דל, אז כאטש ער פארשטייט זייער חסרון, ער ווייסט אז ס'איז נישט גוט אז מ'איז א דל, ער ווייסט אז ווען מ'האט געלט איז זייער גוט, איז דאס ביי אים נישט ווי ביי א גדול וואס איז, לשון פון רבי'ן רש"ב, מרגיש היטב חסרון השפלות והדלות וכולו.

ער איז נאך נישט פאראנטווארטליך פאר זיינע מעשים און הנהגה, און מ'קען אויף אים נישט ארויפלייגן דעם חיוב המצוות. ווען קען מען ארויפלייגן דעם חיוב המצוות? דווקא ווען ער קומט צו דעם גיל פון דרייצן יאר אלט. ס'איז בעצם וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט אז ביי דרייצן יאר אלט ווערט ער א איש, און ער ווערט א פארשטאנדיגער און ער האט דעם דעם פילונג, ער האט דעם הרגש, אויכעט אין צד החיובי און אויכעט אינעם צד השלילי. דערפאר קען מען אים אט ארויפלייגן אויף אים דעם חיוב פון מצוות. אות ב' זאגט דער רבי רבותינו נשיאינו האבן כמה וכמה פעמים ביי חגיגת בר מצוה געזאגט א מאמר אנהייבנדיג מיטן פסוק נעשה אדם, דער רבי ברענגט א דוגמא אין הערה צען, לדוגמא עס איז דא א מאמר פונעם רבי מהר ש נעשה אדם אין די יאר תר מ, יעמאלט איז געווארן בר מצוה דער אינגסטער זוהן וואס איז געווען דאך דריי ברידער עס איז געווען דער רז א און דער רבי רש ב און נאכדעם איז געווען דער רבי מנחם מענדל, רבי מנחם מענדל איז געווארן בר מצוה אין תר מ און דער רבי מהר ש האט געזאגט א מאמר נעשה אדם, איז דערפון פארשטאנדיג אז דער ענין פון א בר מצוה האט א שייכות אויך צו דער מדריגה פון אדם, זיי האבן דאך געזאגט א מאמר נעשה אדם, וואס איז א העכערע מדריגה ווי דער תואר איש. און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה דרייצן אויכעט להעיר אז מיר געפינען ביי רבותינו נשיאינו זיי האבן געזאגט א מאמר וחזקת והיית לאיש אין דעם טאג וואס מ'האט אנגעהויבן לייגן תפילין.

זאגט דער רבי איז נישט מובן וויבאלד אז לגבי חיוב המצוות פון בן י ג איז גענוג די מדרגה פון איש ווי ס'שטייט דא אין פסוק אז בני יעקב ראובן ושמעון אחי דינה זיי זענען געווען דער לשון ואחי דינה איש חרבו וואס פארבינדט מען דעם ענין פון בר מצוה אויך מיט די מדרגה פון אדם

אין אות ג' וועט דער רבי מסביר זיין דעם חילוק פון אדם ביז איש, דורך דעם וועט מען קענען פארשטיין פארוואס די רביים האבן צוגעלייגט דעם ענין פון אדם ביי די בר מצוה אז מען דארף טאקע יא אנקומען צו דעם ענין פון אדם און איש אליין איז נישט גענוג, און מיר פארשטיין זייער גוט געשמאק וואס איז די עבודה פון איש, וואס די עבודה פון אדם, וואס גיט צו אדם צו דעם ענין פון איש. אות ג' דער אונטערשיד צווישן איש און אדם איז, וואס איז דער חילוק צווישן איש און אדם?

וואס ווערט פון יעדן זאך ווערט אז ער האט הרגשים אבער ער האט נישט קיין גענוג קיין שכל איז פון יעדן קלייניגקייט ווערט ער זייער נתפעל מען נעמט אים צו א קליינע זאך וואס ער שפילט זיך מיט דעם ווערט ער אויס מענטש ער נעמט שרייען און ער נעמט דאס ביי זיי איז דער ענין מער פון הרגש בשעת ער קומט ער ווערט בר מצוה און ווערט א איש ווערט ער יעמאלט מער דעם ענין פון שכל אבער וואסערע סארט שכל די שכל וואס פון דעם קומט ארויס מידות

איז דאס על פי הלכה ווערט מען ביי דעם ענין פון צוואַנציק, ווי די הלכה איז אז ווען קען ער פארקויפן א איינער וואס ירשנ'ט אפ זיין טאטענ'ס זאכן און ער נאך פאר עשרים קען ער נישט פארקויפן יעמאלט ווייל זיין שכל איז נאכנישט אינגאנצן געזעצט ער גייט נאך לויט הרגשים, קומט אן איינער וועט אים געבן דארטן אפאר דאלער וועט ער אים אוועקגעבן די פעלדער, ס'איז א סכנה, ווי זאגט מען ווען קען מען פארקויפן ווען ער ווערט צוואַנציק יעמאלט ווערט אינגאנצן ביי אים די געזעצטקייט ווי ס'דארף צו זיין, יעמאלט איז דער שכל פול יעמאלט קען ער פארקויפן.

לויט דעם ווערט נאך מער שווערער, לויט דעם ווען מיר האבן ערשט געזאגט דעם חילוק פון דעם איש און דעם אדם, אז דער איש איז דער ענין פון שכל ער קומט צו צו די דרגה פון שכל ווי ס'האט א שייכות צו דעם ענין פון רגש, און אדם ער האט א שייכות צו מוחין וואס האט גארנישט קיין שייכות צו צו צו רגש, לויט דעם ווערט נאך מער שווערער דער צוזאמענהאנג הנל פון נעשה אדם מיט בר מצוה, וואסערע שייכות האט דער נעשה אדם מיט בר מצוה? ווי קען מען פארבינדן די מעלה פון אדם מיט איינעם וואס איז ערשט אלט געווארן דרייצן יאר? שטייט דאך אליין קלאר אז בן עשרים למכור בנכסי אביו פריערט נישט, ווי קומט מען דא מען פארבינד די רביים פארבינדן דעם ענין פון אדם מיט א דרייצן יעריגן קינד וואס יעמאלט איז ער נאר אין די דרגה פון איש. מען רעדט דאך וועגן א מענטש וואס זיין שכל איז שוין אינגאנצן ממש גוט און געזעצט און יעמאלט קען ער שוין פארקויפן און קויפן בנכסי אביו מיט אלס

טאקע ווי געזאגט פריער איש איז דרייצן, אדם איז ווי געזאגט פריער לויט די הלכה קומט אויס אז ס'איז צוואנציג, אבער די רביים האבן אויפגעטון דעם מורא'דיגן חידוש אז ווען ס'קומט צו בר מצוה און מ'הייבט אן זיין מקבל זיין אויף זיך דעם עול מצוות דארף עס זיין אין א אופן סיי פון איש און סיי פון אדם, וואס איז די חילוק פון איש און אדם אין די דרגות וועט דער רבי עס ארויסברענגען אין סעיף ד' מסביר זיין פארוואס ס'איז נישט גענוג דער ענין ביי י ג צו זיין נאר א איש און מ'דארף האבן אויכעט דעם ענין פון אדם.

פון וואנעט זעה איך דאס? זאגט דער רבי, מ'זאל ארויסלערנען פון דעם, פון דעם פסוק ויקחו, ויקחו, ויקחו איש חרבו, אזוי איז דער לשון דארטן, ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו. פון דעם פסוק אליין גופא וועט מען ארויסלערנען אז מ'דארף אנקומען צו נאך עפעס און איש אליין איז נישט גענוג. ווארום לכאורה איז שווער, דער חידוש וואס קומט צו ביי א בן י ג שנה וואס צוליב אים ווערט ער מחויב אין מצוות, איז דאך נישט אין מידות, נאר אין שכל, ווי געזאגט פריערט, א קינד האט א שוואכן שכל איז ביי אים די מידות שטארק, ער האט נישט קיין שליטה אויף די מידות, דא קומט דערצו ער ווערט מער א געזעצטער מענטש, ער ווערט מער א מענטש מיט שכל, איז דאך צוליב ער ווערט מחויב אין מצוות, איז דאך נישט אין מידות.

ס'האט אינגאנצן נישט מיט שכל זענען געווארן אזוי אין כעס, כאילו ווי צו זאגן זיי האבן זיך פארלארן, זיי האבן געזאגט מען מוז גיין נעמען נקמה, און געגאנגען הרג'נען גאנץ שכם. דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה זיבעצן מיט א שטערן, שטייט דאך רשי זאגט אין אונזער פרשה, ויחר להם מאוד, און אין פרשה און אין רשי ויחי ווי יעקב אבינו האט זיי געבענטשט שטייט, שטייט דארטן כי באפם. ווי קענסטו אפלערנען דא, דא זאגסטו מיר אז איש דער ענין פון מידות, דא שטייט אז וואס האבן זיי געטון, זיי האבן געטון דווקא ענין פון תוקף המידות, ווי קען עס זיין אז ער ווערט בן י ג ווען דו זאגסט אז ער ווערט מחויב במצוות, איז דערפון משמע, פון דעם אליין וויל איך ארויסלערנען אז איש אליין איז נישט גענוג און מען מוז אנקומען צו אדם אויכעט. איז דערפון משמע אז דער תוכן הכתוב ויקחו ויהרגו אנטהאלט אין זיך א מעלה וואס איז נישט מוכרח אין דרגת איש,

און דעריבער קען מען ארויסלערנען פון דעם פסוק נישט נאר אז בן י ג למצוות ווייל ער איז איש סתם, נאר אויך אז דרגת איש סתם איז נישט גענוג, און מען מוז אויך אנקומען צו דער מעלה וואס איז מרומז אין ויקרא. פשוט מבל'דיג געשמאק ווי דער רבי וועט ארויסברענגען פונעם זעלבן פסוק וואס ס'שטייט איש, שטייט דאך דארטן איש חרבוי, אויב ס'איש, ווי שטימט עס מיט איש חרבוי? דער רבי מאכט דא זייער געשמאק, נאר דער רבי לייגט אוועק די נקודה פונעם ענטפער, און אות ה' גייט אריין גייט דער ביאור דערפון א לענגערע אריכות ביז מ'טוט פארשטיין וואס דער חילוק איז דא. דערמיט איז אויך פארשטאנדיג פארוואס רבותינו נשיאינו האבן ביי חגיגת בר מצוה געזאגט א מאמר דיבור המתחיל נעשה אדם, לכאורה האט מען געפרעגט אין די קשיא ווי קומט אריין נעשה אדם, אדם לכאורה ביי צוואַנציק נישט יעמאלט, ווייל הגם אז דער כללות'דיגער ענין פון א בן יוד ג' למצוות

מען טוט ארויסלערנען פון דעם ענין פון ויקרא וואס לכאורה ויקרא ווייזט דאך אויף דעם ענין פון תוקף המידות, פון דעם וועט מען ארויסלערנען דעם ענין פון אז מען דארף האבן סיי די עבודה פון א אדם סיי די עבודה פון איש, יעמאלט איז די עבודה פון א בן י ג ווי ס'דארף צו זיין, פשט ההוראה וויאזוי א קינד דארף זיך פירן, מען דארף מסביר זיין א אינגל וואס גייט ווערן דרייצן יאר ווי ער דארף זיך פירן וויאזוי ער דארף אנהייבן מקבל זיין אויף זיך דעם דעם עול פון מצוות ווען ער ווערט א בן י ג. אות ה'. והביאור בזה.

ס'האט נישט צו טון צו דעם ענין פון ווייל יעמאלט ווערט ער אויסגעוואקסן יעמאלט ווערט ער א מענטש, ס'האט צו טון צו הלכה למשה מסיני, דער אייבישטער האט אזוי געהייסן אז ביי דרייצן יאר ווערסטו א בר מצוה. די חילוק צווישן די צוויי לימודים, וואס די חילוק צווישן די צוויי לימודים צו ס'קומט פון דעם פסוק פון איש צו ס'קומט פון דעם ענין אז אז ס'הלכה למשה מסיני פון די שיעורים וואס וואס מען האט נישט האט נישט קיין ענין פון שכל נאר ס'הלכה למשה מסיני, די חילוק צווישן זיי איז לויט דער ערשטער דעה איז עס צוליב דעם שינוי הטבע. וואס מיינט שינוי הטבע? אז אזוי איז טבע פון רוב בני אדם, אז צו דרייצן יאר ווערט מען א גדול בשכל ודעה. דאס איז דאס איז דאס איז ווען איך לערן עס ארויס פון דעם פסוק. לויט דער צווייטער דעה איז עס א הלכה'דיגער דין. עס איז נישט קיין זאך וואס מען קען זיך מיט דעם דינגען. זאגן ער איז יא געווארן בר שכל, ער איז נישט געווארן קיין בר שכל. אזוי איז די הלכה. לויט דער צווייטער דין איז דאס א הלכה'דיגער דין פון די שיעורים פון הלכה למשה מסיני, און נישט מצד דעם שינוי הטבע, עס האט נישט צו טון מיט דעם שינוי הטבע אז ביי דרייצן יאר ווערט ער מיטאמאל א גדול און ער ווערט א פארשטאנדיגער. וואס איז די נפקא מינה נפקא מינה להלכה? ווען ווערן בני נח מחויב בקיום המצוות וואס זיי זענען מחויב? ס'איז דרך אגב ברענגט דער רבי אריין א געשמאקע ענין פון הלכה, א חקירה, ווען ווערט א בן נח מחויב אין זיינע מצוות וואס ער דארף טון די שבע מצוות בני נח? זאגט דער רבי לויט דער דעה א' אז ס'לערנט ארויס פונעם פסוק פון איש אז דער טעם פון בן י ג למצוות איז מצד טבע בני אדם ווייל מען ווערט בר מצוה ווערט מען יעמאלט ווערט דער שכל יעמאלט פארפילט און מען קען ארויפלייגן אויף אים די מצוות איז דער עלטער פון י ג שנה מחייב אויך בני נח אינעם קיום פון זייערע מצוות נישט קיין חילוק סיי ביי א אידן סיי להבדיל ביי בן נח ביי דרייצן יאר ווערט א שינוי הטבע דער טבע פון בני אדם ווערט אז ער ווערט יעמאלט א מענטש זענען זיי אויכעט מחויב דאס איז אלץ לויט די שיטה אז מ'לערנט עס ארויס פון דעם פסוק פון איש, מה שאין כן לויט דער אנדערער דעה אז דער כלל פון בן י ג מצוות איז נישט ווייל יעמאלט איז דער טבע אזוי נאר וואס הלכה למשה מסיני איז פארשטאנדיג אז ביי בני נח וואס צו זיי איז דאך לא ניתנו השיעורין, דער רמב ם פסק'נט אין הלכות מלכים אין פרק ט' הלכה י' פסק'נט ער אז ביי בני נח איז נישטא קיין ענין פון שיעורין, דער ענין פון הלכה למשה מסיני און שיעורים איז נאר ביי אידן. לא ניתנו השיעורים, למשל אבר מן החי, אדער גזילה, איז ביי אידן דא א שיעור, וויפיל, גזילה דארף זיין א שווה פרוטה מיט א, ביי א בן נח איז נישט קיין חילוק, וואס ער זאל נישט צונעמען, וויפיל ער האט געגעסן פון אן אבר מן החי, איז ער גלייך, איז ער גלייך חייב מיתה. פארוואס? ווייל ביי זיי נישטא קיין שיעורים. איז ממילא איז די גדלות תלויה ביי יעדן איינעם לויט. לויט זיין שכל ודעת מצד זיין תכונה טבעית. איז הייסט עס א בן נח קען זיין אז בשעת ער קומט צו דרייצן יאר דארף מען אים שיקן צו א רב, איך ווייס נישט וועם, דארף מען שיקן צו זייער בית דין און ער זאל אים אויסטשעקן צו זיין שכל איז שוין געווארן ווי ס'דארף צו זיין, ווייל ס'גייט דאך נישט אין דעם שינוי הטבע ביי דרייצן יאר, ס'גייט דאך יעדער גייט דאך אז ס'איז הלכה למשה מסיני, ס'איז א דין, דארף מען זען וואו ער האלט, ווייל ביי אים נישטא קיין שיעורים, איז אויב ער האלט שוין אז ער איז געווארן א פארשטאנדיגער און אזא מענטש ווי ס'דארף צו זיין, קען מען ארויפלייגן אויף אים די שבע מצוות בני נח און אז נישט נישט אות ו' יעצט וועט מען צוריקקומען צום התחלה אין דעם ענין פון דעם פון חילוק פון איש מיט אדם און אז מען דארף אנקומען אז ווי גערעדט פריער אז די שאלה איז שטייט טאקע איש אבער פון צווייטע זייט שטייט דאך אז האבן גענומען דעם ענין פון ויקחו איש חרבו איז פון דעם ענין פון מידות און איש ווייזט דאך אויף דעם ענין אז שכל איז יעמאלט איז איז איז שטארקער וועט מען פארשטיין אז ס'דארף זיין ביידע עבודות און מען לערנט ארויס פון דעם ביידע עבודות דארף זיין ווען מען גייט לערנען א בר מצוה אינגל

ער טוט אונז לערנען אין עבודת האדם ווי מען דארף זיך פירן. אז ס'דא צוויי אופנים אינעם סדר וויאזוי מען דארף זיך פירן. לדעה הראשונה לויט די ערשטע דעה אז ס'קומט ביי דרייצן יאר ווערט מען אליין, דער טבע בייט זיך און מ'ווערט יעמאלט דער מענטש, איז עס אן אופן של עבודה על פי טעם ודעת. ווי ס'איז דאך קלאר, ער איז געווארן א איש, שטייט קלאר אינעם ערשטן פלאץ, דאס הייסט אז צו י ג שנה דערגרייכט ער צו דער מעלה פון א דערוואקסענעם, פון א גדול, אין שכל און דעה, אזוי שטייט קלאר דארטן. ממילא, דאס הייסט וויבאלד אז זיין חיוב צו מקיים זיין מצוות,

ער גייט צו, כ'מיין, וויבאלד אז דער גאנצער ענין וואס ער ווערט א מחוייב וויבאלד אז זיין דעת איז געווארן געזעצט און ער איז געווארן א געזעצטער אינגל און זיין שכל איז געווארן מושלם מיט אלס איז פארשטאנדיג אז זיין גאנצע עבודה האט צו טון מיט טעם ודעת ווייל ער פארשטייט לויט דער צווייטער דעה, דער צווייטער דעה וואס זאגט אז ס'איז ש- אז וואס? אז ס'איז שיעורים, אז ס'האט צו טון מיט די שיעורים וואס זיינען הלכה למשה מסיני, לויט דער צווייטער דעה אבער איז דאס וואס א בן י ג שנה איז מקבל זיין, מוז מקבל זיין אויף זיך דעם עול המצוות, איז עס א הלכה, ס'איז א הלכה למשה מסיני דערפאר וואס אזוי איז דער ציווי הקדוש ברוך הוא, אן אן שכל, ס'איז אזוי דער ציווי פונעם אייבערשטן, קומט אויס אז אן אנהייב צוגאנג צום קיום המצוות איז לויטן סדר העבודה פון קבלת עול, דא דא צוויי שיטות אין ווי אזוי מען גייט צו צו די עבודה, די עבודה קען זיין אז וויבאלד ער ווערט דרייצן יאר אויב איך לערן עס ארויס פון איש קומט דאס אויס אז דאס איז דער ענין פון די עבודה פון טעם ודעת, ווייל ער ווערט א בעל דעת, דערפאר טוט ער עס מיט דעת און מיט טעם, בשעת אבער איך הער אז איך לערן עס ארויס פון די שיעורים פון די נעכט, דאס איז א הלכה, ס'איז א דין, וואס איז דער דין? דער אייבישטער האט אזוי אנגעזאגט משה רבינו, יעמאלט איז דאס די עבודה פון קבלת עול אן שכל אינגאנצן, ס'האט נישט צו טון, ס'האט נישט צו טון צום שכל, דער רבי ברענגט אראפ הערה פֿיר און צוואַנציק, די גמרא זאגט אין יבמות, דאם הלכה נקבל,

כ'לערן עס אויס דעם ענין פון ווייל ס'איז הלכה למשה מסיני, ס'איז א ענין פון שיעורים וואס דער אייבישטער האט געזאגט, דאס איז א ענין פון קבלת עול. אות ז', יעצט וויל דער רבי ארויסברענגען אז מ'דארף האבן ביידע עבודות. אבער אויך לדעה א' מ'לערנט עס ארויס פון ווייל ער טוט עס מיט טעם ודעת, וויבאלד אז זיין שכל ווערט יעמאלט מושלם און דער טבע בייט זיך ער ווערט א מענטש, אויך לדעה א' וואס פונעם פסוק ויקחו איש חרבו לערנט מען ארויס אז די התחלת העבודה בן י"ג למצוות איז על פי טעם ודעת ווי יעצט געזאגט, פון דעסוועגן, פון דעם גופא וואס מען לערנט עס אפ פון פסוק ויקחו איש חרבו וגומר, שטייט טאקע ויקחו איש, מיינט עס אז ער איז געווארן א איש און ער איז געווארן א געזעצטער, גלייך נאכדעם שטייט דאך אבער חרבו, וואס ס'רעדט זיך דארט וועגן א פעולה, דער רבי האט עס אויסגענוצט אויף א אנדערע סארט אופן, פריער איז געווען די שאלה ס'איז דאך א ענין פון. ס'איז ממש דאך א ענין פון הרגשים אז האבן געווארן זענען געווארן זענען געווארן אין כעס און זענען געגאנגען ס'רעדט זיך וועגן א ענין פון פון פון ווי געזאגט פריער דער לשון אריינקוקן אינעווייניג אז ס'איז געווארן א ענין פון ס'איז שייך צו מידות און צו תוקף המידות ווי דו זאגסט אז ער ווערט א גדול דו זאגסט ס'איז תוקף המידות דער רבי נעמט דאס אינגאנצן אויף א אנדער סארט אויף א אנדער סארט אופן מילא אז די התחלת העבודה בן י"ג אז די התחלת העבודה בן י"ג עבודה על פי טעם ודעת פון דעסוועגן פון דעם גופא וואס מען לערנט עס אפ אין פסוק פון ויקחו שטייט איש און נאכדעם שטייט גלייך חרבו דער רבי האט אונטערגעשטראכן חרבו א פעולה פון מסירות נפש דא ליגט דער דא ליגט באהאלטן דער ווארט די ענין פון מסירות נפש איז מוכח פון דעם זייער פארשטאנדיג אז אויך לויט דער דעה איז דער ענין פון קיום המצוות פארבונדן מיט דער עבודה פון מסירות נפש שלמעלה מן השכל לויט די שיטה אז ס'איז הלכה למשה מסיני און ס'האט צו טון מיט שיעורים, איז דאך זיכער אז ס'האט צו טון מיט קבלת עול, פארוואס טו איך עס? ווייל דער אייבישטער האט אזוי געזאגט צו משה רבינו, אן שכל. אפילו לויט די שיטה אז מ'לערנט עס ארויס פון איש וואס איז דאך דער ענין וואס זיין שכל ווערט יעמאלט מושלם, איז לכאורה האט דאך עס צו טון מיט עבודה פון טעם ודעת ווי געזאגט פריער, זאגט דער רבי ניין, דא שטייט דאך איש חרבו, איז דא ביידע זאכן צוזאמען, אז מ'דארף האבן סיי די עבודה פון איש און סיי די עבודה פון חרבו ווי דער רבי גייט מסביר זיין זייער געשמאק. לכאורה זאגט דער רבי, ס'איז נישט קיין סתירה, לכאורה איז דאך עס א סתירה, נאר להמבואר לעיל אז לויט דער דעה איז עס אן עבודה שעל פי שכל ודעת, האט ער דאך ערשט געלערנט אזא חילוק אויב איך זאג אז די שיטה איז אז מ'לערנט עס ארויס פון איש, האט עס ווייל על פי טבע איז ער געווארן א מענטש, אויב איך לערן עס ארויס פון די שיטה אז ס'איז על שיעורים האט עס מיט מסירות נפש, ווי קען מען זאגן אז ס'האט צוטון אז ס'האט צוטון צו אויכעט מיט מסירות נפש? ווייל הגם אז די עצם העבודה דארף זיין מיט א מיט הכרה והשגה אינעם ענין פון תורה ומצוות דארף טאקע זיין איש ער איז א מענטש, ווי געזאגט פריער דעם לשון, אז ער הייבט אן צו פארשטיין די טייערקייט פון מצוות, און חס ושלום די היפך טאמער טוט מען נישט, ער פארשטייט דעם חיסרון פון נישט טון, פון דעסטוועגן, דער יסוד העבודה, אונטערגעשטראכן יסוד, דער פונדאמענט, דער יסוד פון די עבודה איז קבלת עול דווקא, וואס א סארט אופן, שלמעלה מטעם ודעת, אן טעם ודעת, ווייל נאר ווען דער יסוד, איז קבלת עול, קען די עבודה פון קיום המצוות מיט השגה זיין ווי ס'דארף צו זיין. די ערשטע זאך וואס מען גייט טון, מען ווערט בר מצוה דארף מען וויסן אז די ערשטע זאך איז דער ענין פון קבלת עול, אן שכל אינגאנצן, מען נעמט אויף זיך קבלת עול, ס'איז נישטא קיין טענות, נישטא קיין מענות, נישטא קיין וויכוחים, איך וויל יא טון, איך וויל נישט טון, די שכל טייטשט מיך אזוי, קבלת עול. נאכדעם דארף זיין דער ענין פון עס טון מיט דעם ענין פון שכל און געזעצטקייט. אות ח'

ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, דער אייבערשטער זאגט קוק איך האב דיר געגעבן דעם חיים און טוב, גומר, און דערנאכדעם שטייט ובחרת בחיים, לכאורה דער מענטש זעט דאך שוין בעיני שכלו אז דער דרך התורה ומצוות איז חיים וטוב, א מענטש גיט א קוק און ער זעט אז דער ענין פון תורה ומצוות איז טוב, שטייט חיים וטוב, צוליב וואס דארף מען אים נאך אנזאגן אז ער זאל בוחר זיין בחיים, אויף וואס זאגט אים די תורה ובחרת בחיים? זאגסט אים דאך ראה, קוק און ער זעט שוין אליין אז ס'איז דער ענין פון חיים וטוב, וואס דארפסטו אים אנזאגן נאכדעם נאכדעם ובחרת? געוואלדיגע שווערע שאלה, אויף וואס אויף וואס דארף מען עס האבן? זאגט דער רבי נאר דער ביאור בזה איז, אויב די בחירה פונעם מענטש אין תורה ומצוות וועט זיין מיוסד נאר אויף זיין שכל הבנה און וידיעה אז זיי זענען חיים וטוב, אויב ס'וואלט געשטאנען אין תורה נאר ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ובחרת בחיים וואלט נישט געשטאנען, דאס מיינט אז א מענטש וועט אויסקלייבן דעם ענין פון חיים וטוב, ווייל ער זעט אז דאס איז גוט, ער זעט אז ס'איז גוט פאר אים, דא איז נישט דא איז נישט דער אופן העבודה וואס ס'פאדערט זיך פון א איד, איז ער דערמיט נאכנישט קיין עובד הוי'. ער הייסט נישט קיין עובד השם, ווייל דער ענין פון עבודת השם איז ווי עבודת העבד לאדונו ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק מ"א, וואס איז א עבד? אלץ וואס אן עבד טוט איז דאס מצד דעם עול וואס זיין אדון האט אויף אים ארויפגעלייגט, ער האט א עול, ער האט אויף זיך א יאך וואס מ'האט אים ארויפגעלייגט, און א עול מיינט אז מ'לייגט ארויף אויף א בהמה א עול אז זי זאל נישט קענען גיין וואו זי וויל נאר זי מוז גיין וואו דער באלעבאס הייסט איר גיין, צו אקערן צו וואס. און דערפאר דארף די בחירת האדם אין תורה ומצוות זיין מצד דעם ציווי הקדוש ברוך הוא, פארוואס טו איך עס? ווייל דער אייבישטער הייסט מיר ובחרת בחיים. מיט'ן זען אליין און פילן אז ס'איז גוט איז נישט גענוג, דארף זיך אוועקלייגן אין א זייט און דארף עס טון ווייל דער אייבישטער האט עס געהייסן. א עבד פארשטייט נישט וואס ער טוט און פארוואס ער טוט, ער טוט דאס ווייל ער האט קבלת עול אויף זיך, און אזוי דארף זיין א איד ווען ער טוט די מצוות, ס'דארף זיין א ענין פון א ציווי פונעם אייבערשטן און נישט נאר זיין פארשטאנד. זיין פארשטאנד איז נישט דער עיקר, דער עיקר איז ובחרת בחיים, דאס דער ענין פון קבלת עול. וואס געזאגט, אויב אזוי דאך לכאורה דאך גענוג, ווען ס'וואלט געשטאנען ובחרת, ובחרת בחיים, דער אייבערשטער זאל זאגן, זאל סתם ווייל איך האב דיר געהייסן. פארוואס דארף זיין ביידע זאכן, סיי ראה און סיי ובחרת, וועט דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק, נאר פארדעם, איז דער פסוק יא מקדים ראה נתתי וגומר, און אויך אין דעם ציווי ובחרת איז דער פסוק מדגיש ובחרת בחיים, ווייל דער אויבערשטער וויל אז ענין התורה ומצוות זאל דורכדרינגען די גאנצע מציאות פון מענטשן, ווען ס'קבלת עול איז איך נעם אן א עול און ס'האט אינגאנצן נישט צו טון מיט אלע מיט אלע איברים מיט דעם גאנצן ישות ס'נעמט נישט דורך דעם גאנצן מענטשן, ווען נעמט עס דורך דעם גאנצן מענטשן? ווען ס'הייבט אן מיט קבלת עול, דערנאך ניצט ער דעם ענין פון זיין שכל, דעריבער מוז אויך זיין מוז אויך זיין שכל, באנעמען און מרגיש זיין אז תורה ומצוות זענען חיים וטוב. אנהייבן מוז זיין מיט קבלת עול, ובחרת בחיים ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, און דערנאכדעם, זעלבע זאך איז דא אויך די זעלבע זאך ביי די בר מצוה בחור, סדארף זיין דער ענין פון איש טאקע, ער דארף זיין דרייצן יאר דעמאלט בייט זיך דער טבע, לויט די שיטה אז די טבע בייט זיך און ער ווערט א בעל שכל מיט אלץ, פונדעסוועגן מוז זיין אויך דער איש חרבו, ער מוז אנהייבן מיט דעם ענין פון קבלת עול, פון דעם ברענגט די רבי א ראיה פון ובחרת בחיים וואס עס שטייט אין פרשת ניצבים. אות ט, על פי כל הנל, וועט ווערן פארשטאנדיג די שייכות פון א בר מצוה מיט נעשה אדם, יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג וואס די רביים האבן געזאגט א מאמר אויף נעשה אדם, אז די עבודה ווי א איד דארף דינען דעם אייבערשטן איז אפילו נישט נאר די שיטה אויף הלכה למשה מסיני, נאר אפילו נאך די שיטה אז מען לערנט זיך ארויס פון איש, דארף אייכעט זיין דער ענין פון ביידע זאכן, אז דארף אנקומען אז ס'דארף זיין די ענין פון קבלת עול, אוועקלייגן זיך און עס טון ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, צו ס'מוז אבער עס דורכנעמען זיין שכל מיט אלץ אז ער טוט עס ווייל ער פארשטייט אויכעט אז טון די מצוות מיט אלץ איז גוט. אין דעם ביאור פון תואר אדם געפינט מען צוויי עניינים. וואס מיינט אדם? אדם געפינט אין צוויי עניינים. א', תכלית השלימות פון בחינת שכל, ווי געלערנט פריערט אין אדם אין סעיף ג', כנל סעיף ג' האט מען געלערנט דארטן אז די הלכה איז אז ווען איז ער ווען קען ער פארקויפן בנכסי אביו,

איז אותיות מאוד, ברענגט אראפ פון בראשית רבה פון מדרש, דער אלטער רבי און דער מיטעלער רבי און דער רבי דער מהר"ש אלע ברענגען אראפ דעם ענין פון אדם איז אותיות מאוד, מישט ארום די ווערטער ווערט פון אדם דער ענין פון מאוד, לכאורה קומט דאס לכאורה קומט דאס אויס אז ס'איז פשוט א סתירה פון איינעם צום צווייטן, אדם זאגסטו מיר אז ער ווערט יעמאלט דעם ענין פון תכלית השלימות פון שכל, פון צווייטן זייט זאגסטו מיר אז אדם איז די דרגה פון מאוד וואס איז העכער פון שכל, ווי גייט דאס צוזאמען? דער רבי מסביר זייער געשמאק, לויט דעם וועט מען פארשטיין ווי קומט א בר מצוה צו דעם ענין פון נעשה אדם וואס די מאמרים זענען געווען נעשה אדם. בית אז אדם אותיות מאוד, וואס איז מאוד? מאוד מיינט בחינת בלי גבול, דאס איז העכער פון שכל, ווי דער אלטער רבי לערנט אין ליקוטי תורה אז דער ענין פון מאוד, בכל מאודך, ווייזט אויף א דרגה וואס איז העכער פון שכל, און די בחינה אין דעם מענטשן דרוקט זיך אויס אין דעם וואס ס'ער איז א מדבר, וואו זעט מען דעם ענין פון א מענטשן, דעם ענין פון מאוד, מאוד זעט מען ביי א מענטש וואס ער איז א מדבר, ס'איז דא דומם צומח חי, מען רופט אן א מענטשן רופט מען מדבר, פארוואס רופט מען מדבר? ווארום זיין כח הדיבור קומט פון דעם בלי גבול שבנפשו וואס איז העכער פון מעלת השכל, שכל איז א זאך וואס איז פאר מיר, איך זיץ און איך לערן, איך פארשטיי, שכל האסטו מיט זיך אליין, נוצן עס א כח פונעם נפש, ווען ס'קומט צו דעם ענין פון דיבור וואס ס'גייט ארויס פון מיר צו אנדערע צו מסביר זיין אנדערע מ'מישט אריין אנדערע אין דעם ענין, דער ענין פון מדבר ווייזט אויף דעם ענין וואס ס'קומט פון דעם בלי גבול וואס איז דא אין דעם נפש, דערפאר ווערט דאס ווערט אדם אנגערופן מאוד ווייל ער איז א מדבר, בקיצור וואס מיינט דאס אזוי, אדם איז דא דער ענין פון תכלית השלימות אין שכל, אדם מיינט מאוד וואס איז העכער פון שכל. וויבאלד אז ביידע עניינים זיינען מרומז אין דעם זעלבן תואר אדם, סיי דער ענין פון תכלית השלימות אין שכל, און סיי דער ענין פון מאוד וואס איז העכער פון שכל, געזאגט קלאר, יע, בחינת בלי גבול וואס איז העכער פון שכל, דארף מען זאגן אז זיי האבן א שייכות איינער צום אנדערן, מוזן האבן איינער א שייכות, עס קען נישט זיין אין זעלבן ווארט זאל זיין צוויי פירושים סותרים זה את זה, עס קען נישט זיין, מוז זיין אז ביידע זאלן זיין, זאלן האבן א שייכות צווישן זיך, וואס איז די שייכות צווישן זיך, וועט ער ארויסברענגען אין עבודה וואס דאס מיינט, וענין בעבודה יש לומר, מען קען זאגן דעם ענין אין עבודה וואס איז דאס? אויך ווען דער מענטש קומט צו תכלית השלימות אין שכל, ער קומט צו די העכסטע דרגה אין שכל, ווען איז דאס? בחינת השכל פון אדם, וואס איז העכער ווי שכל פון איש, איש איז ביי דעם ענין פון דרייצן יאר, ווען ער קומט צו צוואנציג ווערט ער דעם ענין פון אדם, מוז ער אנקומען צו מסירות נפש שלמעלה מהשכל. און דער רבי ברענגט אפ אין הערה פֿיר און דרײַסיק א געשמאקן ווארט אזוי אז דאס אז ברענגט זיך אין המשך ע"ב פון רבי'ן רש"ב א שכל אליין ביי א מענטשן איז קען אים מכריח זיין אז דא זאכן וואס העכער ווי שכל ער זאכן וואס מען קען נישט פארשטיין ווי קומט מען צו א זאך וואס מען ווייסט אז ס'איז דא העכער פון שכל פון שכל אליין קומט מען צו א צו א מסקנה אז ס'איז דא העכער ווי שכל במילא איז אפילו ווען ער קומט צו צו דעם ענין פון אדם וואס איז העכער פון שכל ס'איז העכער ווי דעם ענין פון איש מוז מען אנקומען צו מסירות נפש וואס איז למעלה מן השכל און אזוי אויך, לאידך גיסא, נישט נאר ווען מען קומט צו צום תכלית וואס איז אדם, ס'איז תכלית השלימות, מוז מען אנקומען צו דעם ענין פון מסירות נפש, נאר אויכעט ווען, פון צווייטן זייט, אויך ווען ביי אים לייכט דער כח המסירות נפש שלמעלה מהשכל, זאל ער זיך דערמיט נישט באגנוגענען, ס'איז נישט גענוג מיט דעם, נאר ער זאל זיך משתדל זיין אז די מסירות נפש זאל דורכדרינגען אויך זיינע כוחות הפנימיים. כנזכר לעיל, סעיף ח' אז יעמאלט אפילו ווען ער טוט עס מיט קבלת עול און מיט מסירות נפש און אלץ פיין און וואויל, זאל דאס אים דורכנעמען אויכעט אין שכל אז ס'איז ראה, זאל זען אז ראה הנה נותן לפניך את החיים ואת הטוב, אז די מסירות נפש זאל דורכדרינגען אויך זיינע כוחות הפנימיים וואס זייער התחלה וראשית איז, וואס איז דאס? כח השכל. און דאס איז איינער פון די רמזים אין דעם וואס מען האט געזאגט צו א בר מצוה די מאמר נעשה אדם, עס זאל זיין דעם רמז פארוואס מען האט געזאגט א מאמר נעשה אדם, צו ווייזן אז אויך ווען מען דערגרייכט צו מעלות השכל והדעת השייכים למידות, אפילו ווען מען קומט אן צו דרייצן יאר, וואס יעמאלט ווערט מען א איש, מען לערנט עס ארויס פון פסוק איש, און מען יעמאלט קומט מען צו צו מעלות השכל וואס האט שייכות צו מידות, ווי געזאגט פריערט אין אנהויב שיחה.

מאוד. די שיחה, די ס'א מוגה'דיגע שיחה ליקוטי שיחות חלק ט ו, וישלח ד, דאס איז א שיחה וואס איז נישט געווען ביי א פארברענגען, שטייט דא משיחת תמוז תשי א בחגיגת בר מצוה, פשוט צו צוגעבן וואס איז געווען דער ענין וואס דער רבי איז געווען ביי א בר מצוה און האט גערעדט ביי א בר מצוה, לכאורה ווי ס'איז ווי מ'גיבט איבער איז דאס די איינציגע בר מצוה וואס דער רבי האט זיך משתתף געווען, וואס איז געווען דאס געווען נאך וואס דער רבי האט מקבל געווען די נשיאות אין שבט, אין י' שבט תשי א איז געווען די בר מצוה אין כ ב תמוז, ווי געזאגט פריערט, כ ב תמוז תשי א, ס'איז געווען א בר מצוה פון א אידן, ס'ערשט נאך אין יאר וואס ער איז ערשט נסתלק געווארן, האט געהייסן א תמים, שלום דוב בער גאראדעצקי, שלום בער גאראדעצקי. זיין טאטע האט געהייסן ר' בנימין גאראדעצקי, ער האט געארבעט ארום זיבעציק יאר איז ער געווען אין די עבודה פון שליחות פון רבי'ן און דער בר מצוה איז אויסגעקומען אין אין כ ב תמוז תשי א אין יענע צייט האט דער רבי אוועקגעשיקט זיין טאטן אין מאראקא ער האט אנגעהויבן דארטן די שליחות אין מאראקא דערנאך זענען געפארן די שלוחים מיט אלץ דער רבי האט אים געשיקט קיין מאראקא און די מאמע איז געווארן אינגאנצן צוטומלט וואס וועט זיין דער זון דארף האבן בר מצוה האט דער רבי איר געזאגט זאל מאכן די בר מצוה אין שול אין סעווען סעווענטי אויבן, יעמאלט געווען נאר די שול אויבן, און דער רבי האט געזאגט אז ער וועט זיך משתתף זיין, און דאכט זיך אז דער רבי זאגט ער וועט באצאלן פאר די גאנצע בר מצוה, און דער רבי האט זיך משתתף געווען און דא נאכדעם האט דער רבי מגיה געווען די שיחה, עס איז אריינגעגאנגען א מוגה'דיגע שיחה אין ליקוטי שיחות חלק טו שיחה וישלח, מיר ליינען יעצט וואס איז ארויסגעגעבן געווארן פון פון ועד הנחות בלשון הקודש הנחות בלהק אין תורת מנחם תשיא חלק שני, מיר'ן איבערליינען וואס דארטן שטייט, פשוט געוואלדיגע זאכן צו זען, אויך איך, מען קען צולייגן, איך, על דעת עצמי, אז דער רבי האט זיך אזוי געקאכט דארטן אין דעם ענין פון אדם, דער ענין פון אדם איז מאוד, דער ענין פון מסירות נפש מיט אלע זאכן וואס מען ברענגט ארויס, צו ארויסברענגען די מסירות נפש פון דעם אידן וואס האט געהאט א בר מצוה פון א זון, און ער איז געפארן אין שליחות פון רבין אין מאראקא, און די בר מצוה איז געווארן, געווען, אן עם אינגאנצן. דובר אודות, מ'האט גערעדט וועגן דעם חילוק צווישן דעם תואר פון איש און אדם, און די שייכות פון חיוב במצוות פון יג בן יג שנה, מצד די תכונה הטבעית וואס ער ווערט גרויס בשכל ודעת, אדער מצד הלכה למשה מסיני. וואס איז זייער ענין אין עבודה? די עבודה פון על פי טעם ודעת, דאס איז לויט ווי איך זאג אז די תכונה טבעית אז ס'בייט זיך, און די עבודה מצד קבלת עול ומסירות נפש, וואס איז למעלה מטעם ודעת, און זיי שרייבן דארטן אז די שיחה האט די רבי מגיה געווען, און ס'איז געדרוקט געווארן לקוטי שיחות עמ' צוויי הונדערט נײַן און אַכציק, ואילך. ס'ווענדט זיך צו א זאך וואס איז נישט אריינגעגאנגען אין די מוגה'דיגע שיחה. ווען די רבי האט גערעדט וועגן די עבודה פון מסירות נפש, האט די רבי געזאגט אזוי, פשוט געוואלדיגע ווערטער וואס איז גוט מען זאל עס הערן. די רבי זאגט אזוי, כבוד קדושת מורי וחמי אדמור האט מיר דערציילט וועגן דעם גרויסן מסירות נפש פון זיין טאטן די רבי רשב נשמתו עדן, ווי אין זיין עבודה ווען ס'איז געווען די ועידת הרבנים אין פעטערבורג וואס איז געווען אין די יאר אין שנת תרע איז געווען א אסיפה ועידת הרבנים אין פעטערבורג און די מסירות נפש וואס דער רבי רשב האט געהאט דער פרידיגער רבי האט דערציילט דעם רבין וועגן די מסירות נפש שהמסירות נפש זיין מסירות נפש איז געווען אין א אופן מופלא אן הגבלות כלל און און דער און דער רבי זאגט אז דער פרידיגער רבי האט אים צוגעלייגט און האט אים דערציילט אז אמאל, דער פרידיגער רבי האט דערציילט אז ער האט זיך אמאל נישט געקענט איינהאלטן, און האט געזאגט זיין טאטן אין א וועג פון אויף א צחות, בדרך צחות, האט ער אים געזאגט אז ער האט מזל אז דער חיוב פון מסירות נפש שטייט נישט אין שלחן ערוך, נישטא א הלכה אין שלחן ערוך אויף מסירות נפש, פארוואס? ווייל אויב ס'וואלט געשטאנען א חיוב פון מסירות נפש אין שלחן ערוך, וואלט עס געווען ביי אים מיט הגבלות. יעדע זאך פון שלחן ערוך האט א הגבלה אין זיך, א לולב, א אתרוג, יעדע מצוה האט א הגבלה. יעצט אז ס'שטייט נישט אין שלחן ערוך, קען ער עס מקיים זיין, און דער רבי נוצט דעם לשון פיוט זשע ער קען עס פראווען, מסירות נפש אן א שיעור. א געוואלדיגע ווארט וואס דער הייליגער רבי האט געזאגט, דערציילט דעם רעבן וואס ער האט געזאגט זיין, וואס ער האט געזאגט זיין טאטן. און דער רבי האט געענדיגט ביי די בר מצוה, מ'דארף זיין אידן פון מסירות נפש, דער לשון פון רעבן, מ'דארף זיין מסירות נפש אידן, נאר מ'זאל אויסנוצן די מסירות נפש אויף א גוטן אופן, און זיי שרייבן צו אין די שיחה אז מען זאל א קוק טון אין עמוד צוויי הונדערט און צען אין א פארברענגען וואס דער רבי האט געזאגט יוד בייס תמוז, וועלן מיר הערן וואס איז געווען די מסירות נפש פון רעבן נשמתו עדן. דער רבי זאגט אזוי אין דעם פארברענגען, דער פריערדיגער רבי האט דערציילט וועגן די מעשה וואס איז געווען די אסיפת הרבנים אין פעטערבורג מיט די השתתפות פון זיין טאטן דער רבי רשב נשמתו עדן, און דארט איז געווען אויכעט דער גאון ר' חיים בריסקער. וואס ער איז געווען פון די פירערס פון די אסיפה וואס איז געווען די אסיפה איז געווען צוזאמענהאנג מיט די מיט דעם דרישה די ממשלה האט געפאדערט אז אלע רבנים מוזן זיך נעמען א א לערנען ידיעות אין לימודי חול די מנהיגי הדור האבן זיך געשטעלט קעגן דעם דאס איז געווען א חורבן וואס ס'קען נישט זיין אזא חורבן אין דער וועלט אז אז די אז די אז די אז די מנהיגי הדור זאלן עס לערנען, דערנאך זאלן זיי עס איבערגעבן חס ושלום די די צעירי הצאן זאלן זיי איבערגעבן די זאכן וואס מען לערנט דארטן, די ענין פון פון דער אייבישטער אויסהיטן פון די אלע זאכן פון היפך האמונה און כפירה מיט די אלע זאכן. מפני כמה טעמים צוליב כמה טעמים איז די ממשלה געשטאנען מיט א תוקף מיט א גרויסן תוקף אז זי וויל אז מען מוז מאכן א חוק אז ס'מוז אזוי זיין ביז אז די אסיפה פון די רבנים

צום סוף האסיפה, נאך וואס אפאר פון די רבנים האבן גערעדט, און אויכעט ר' חיים בריסקער האט שוין גערעדט, און זיי האבן אלע געזאגט זייער דעה קעגן וואס דעם וואס די ממשלה וויל אז מ'זאל האלטן אז מען טאר עס נישט טון, אבער זייער אלע ווערטער איז געווען בניחותא, עס האט זיך אלץ גערעדט בניחותא, מען האט געזאגט מען טאר נישט, מען דארף עס נישט אננעמען, יעמאלט האט דער רבי נשמתו עדן געבעטן רשות, ער וויל אויכעט רעדן. און האט זיך אויפגעשטעלט און האט אויסגעשריגן מיט א מורא'דיגע התרגשות און האט געזאגט די ווערטער וואס מיר וואס מיר ווייסן וואס דער פריערדיגער רבי האט געחזרט נאך וואס מ'האט אים איינגעזעצט ווען ער איז אנגעקומען צו די באן פאר ער איז אוועקגעפארן אין גלות אויף צו פארן אויף 10 יאר דערנאך האט מען געביטן אויף 3 יאר דערנאך איז ער געווען דארט נאר פון גימל תמוז ביז יוד בייס תמוז און איז ארויסגעגאנגען פאר ער איז אוועק האט ער געזאגט נישט מיט אונזער רצון זענען מיר געגאנגען אין גלות, נאר אונזער גוף איז אין גלות, די נשמה איז נישט אין גלות, די זעלבע ווערטער וואס דער פרידיגער רבי האט גענוצט וואס דער רבי רשב האט יעמאלט געזאגט, און דער רבי רשב האט צוגעענדיגט, קיינער איז נישט קיין באלעבאס אויף אונזער נשמה, וואס איז שוין געדרוקט אין א קונטרס יוד בייס תמוז דער פונקט דער לשון וואס דער פרידיגער רבי האט געזאגט, וואס דער רבי רשב האט געשריגן ביי די אסיפה, במילא האט דער רבי נשמתו עדן געענדיגט, מ'טאר בשום אופן נישט מקבל זיין די גזירה. האט געענדיגט מיט א הארציגן ווארט און האט אוועקגעפאלן אין חלשות. דער רבי רשב איז געפאלן אין חלשות. מען האט אים געמינטערט, מען האט אים ארויסגענומען פון די אסיפה, דערציילט דער רבי, איז גלייך אנגעקומען א פקודה פון די ממשלה, זיי האבן געהאט דארטן מענטשן ביי די אסיפה און זיי האבן אלץ געהערט, און זיי האבן זיך דערוואוסט וואס ס'טוט זיך דארטן וואס מען האט גערעדט, האבן זיי געזאגט אז מען זאל אים ארייננעמען אין א צימער, מען האט אוועקגעשטעלט גלייך א שומר ביי דעם טיר פון זיין מלון, אין דעם טיר פון דעם צימער וואו אין די מלון וואו ער איז געווען, און מען זאל אים מודיע זיין אז ער איז א איינגעזעצטער, ער דארף זיצן ביז ס'וועט ווערן א פסק וואס מען טוט מיט אים, ס'הייסט מעצר בית, ער זיצט פארמאכט אין דעם צימער ביז מ'וועט מחליט זיין וואס מען טוט מיט אים, שטייט א שומר און גיבט אכטונג. דערווייל איז ר' חיים, דער גאון ר' חיים בריסקער, געקומען, ער האט געזען אז דער רבי רשב האט גע'חלש'ט און מ'האט אים ארויסגענומען, איז ער געקומען מבקר זיין, ער קומט מאכן א וויזיט, וואס מאכט דער רבי רשב? ער קומט אים פרעגן וואס מאכט ער? לבקר ולדרוש בשלומו, און האט געטראפן ווי דער רבי רשב זיצט אין צימער און ער וויינט, זאגט אים ר' חיים בריסקער, ליבאוויטשער רבי, מיר האבן דאך געטאן אלץ וואס מיר האבן געקענט, יעצט דארף מען זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן. האט אים דער רבי נשמתו עדן געענטפערט, אזוי דערציילט דער פרידיגער רבי און דער רבי דערציילט עס מיט א משל, ס'איז דא א חילוק פון א משל פון א פקיד, דאס הייסט א אנגעשטעלטער, איינער האט א ביזנעס און ער האט א פקיד וואס ארבעט ביי אים, א חילוק פון א פקיד ביז דעם באלעבאס, דער פקיד, אפילו אז ער איז א איבערגעגעבענער מיטן גאנצן הארץ, באמת לאמיתו, ער דינט דעם באלעבאס באמת לאמיתו, און במשך פון א גאנצן טאג ווען ער געפינט זיך אינעם געשעפט, ארבעט ער און ער ארבעט מיט אלע זיינע כוחות, אבער בזמנים ווען דער עסק איז אין שוועריקייטן, אמאל מאכט זיך אין א ביזנעס וואס איז שוועריקייטן, איז ער מוסיף אין זיין יגיעה, ער ארבעט מער, און ער טוט אלץ וואס ער קען, אבער נאכדעם,

נוסף אויף דעם וואס א גאנצן טאג ארבעט אן מיט זיינע גרעסטע כוחות, וואס אין דעם ארבעטן קען זיין אז דער פקיד איז גלייך צו אים, ביידע לויפן, ביידע ארבעטן א גאנצן טאג און זיי טוען ביידע גלייך, אבער נאך וואס ס'גייט אריבער דער טאג און מען קומט אהיים, און דער באלעבאס ווייסט דעם חשבון אז ער האט געטון אלץ וואס ער האט געקענט א גאנצן טאג, און מער קען ער שוין נישט טון, פון דעסטוועגן שלאפן קען ער נישט. פארוואס? ווייל דער עסק איז אים ווייל דער עסק איז אים נוגע, ס'איז זיין ביזנעס, ס'איז זיין עסק, ס'איז אים נוגע, קען ער נישט שלאפן. דאס האט דער רבי נשמתו עדן געענטפערט ר' חיים בריסקער פארוואס ער איז אזוי שטארק נתרגש געווארן מיט אלץ, ס'טאקע מ'דארף זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן מיט אלץ, אבער מיר, ס'איז מיין ביזנעס, ס'איז מיין זאך, מיין פראבלעם וואס די מדינה וויל מאכן, איז א ענין פון סכנת נפשות.